וואס לגבי למעלה איז דאס מער נישט ווי א ק-ל גדול ווי מען זאגט אין כמה מפרשים, נאר אין ענין יוצא מידי פשוטו תינוקות תינוקות ממש נאך פאר בר מצוה ובת מצוה אז מען זאל מאכן א השתדלות מיוחדה בנוגע צו חינוך בני ובנות ישראל וואס לאחרי פון די אלע טרייסטענישן וואס מען וויל טרייסטן זיך, און מען וויל טרייסטן א צווייטן און מוסדות, אז קיין עין הרע ניט איז צוגעקומען אזויפיל און אזויפיל קינדער, דארף מען קוקן ניט נאר אויף די קינדער וואס זענען צוגעקומען, נאר מען דארף קוקן אויף די שה תעיתי כשה אובד, אויף די גדיים און די. שיות אט די שעפעלעך וואס זיי בלאנזשען אין א מדבר העמים, און מען דארף קוקן און איבערציילן וויפיל איז דא אזענע וואס געפינען זיך אין מדבר העמים, און וויפיל איז דא אזענע וואס לערנען כל היום כולו תורת השם, נאך מערער אפילו אז מען וועט אויכעט מצרף זיין אט די וואס לערנען לכל הפחות א חצי יום,

בשעת מען גיט א קוק וואס ס'טוט זיך אין ארצות הברית, וואו דא האט יעדערע דער לעשות כרצון איש ואיש, ער קען געבן א חינוך זיין אינגעלע אדער זיין מיידעלע מיטן גאנצן שטורעם אין אידישקייט ווי ער וויל, ס'ניט ווי מאחורי מסך הברזל, ס'אויך ניט ווי אין די מדינות. וואס מ'דארף שיקן די קינדער פארדינען מסייע זיין בפרנסה, דערפאר קען מען זיי ניט ממשיך זיין בלימודם אין תורת השם, ער דארף ארויסהעלפן דער מוטער אדער דעם פאטער אין זייער פרנסה, דארף ער העלפן שלעפן פעקלעך אדער פארנאנדערטראגן די פעקלעך וכיוצא בזה, מען לעבט בחסד השם. אין א מדינה וואס די אלע באגרענצונגען זענען ניטא, ואדרבה מען קען באקומען סיוע אויך אויף דעם חינוך על פי רצון השם, וואס דאס איז דער לעשות כרצון איש, הוי' איש מלחמה, מלחמה מיט אלע חשבונות און מיט אלע מדידות והגבלות פון דעם היפך פון השם, פון עבודה זרה רחמנא ליצלן. און געבן א אידישע קינדער א חינוך וואס איז זיי מחנך ווי מען דארף מחנך זיין א איד, ווי דערמאנט פריער, מגידולי עם מרדכי אז יעדער וואס געהערט צום אידישן פאלק ווערט ער געבארן מיט אזא מין טבע אז לא יכרע ולא ישתחווה ווארום ער געהערט צו עם מרדכי. מען דארף נאר זען אז דער חינוך זאל אים ניט אראפפירן רחמנא ליצלן אפילו כחוט השערה פון דרך הישר, על אחת כמה וכמה ניט פארפירן א חינוך ניט וואס ער פירט די קינדער נאר ער פארפירט די קינדער. נאר וואס דען מען באנוצט מען באקליידט עס מיט שיינע לבושים און מיט א שיינעם בנין, און מען גיט שיינע פרסים וכיוצא בזה, אבער אינעווייניג געפינט זיך אז דער מאכל און משקה ותורתך בתוך מעי, ניט תורת השם, וואס בשעת זי קומט בתוך מעיו פון א אידיש קינד, וואקסט ער אויף געזונט ברוחניות ובגשמיות אויכעט, און דערויף הענגט אפ דער גשמיות'דיגער געזונט, נאר דאס איז א ענין פון היפך פון תורת חיים. וואס כדי צו מעורר זיין אט די מוטערס און די פאטערס וואס זיי זענען אויסגעוואקסן פון דעם פארפירערישן חינוך, זענען תינוקות שנשבו, מוז מען האבן א השתדלות מיוחדה, וכאמור דא רעדט זיך ניט וועגן אויסנאמס פאלן, אדער וועגן א מיעוט, נאר אפילו אין ארצות הברית, וואס כאמור דא איז צו הרשות ויכולת נתונה לכל אחד ואחת ער זאל זיך פירן כרצון איש ואיש ואל היהודים ככתבם וכלשונם פארגעסט מען אז די יהודים האבן ככתבם וכלשונם מען וויל זיך רחמנא ליצלן נאכלויפן דורך מפוזר ומפרד בין העמים

און דעמאלט וואקסט אויס א נארמאלער אידישער קינד. וכאמור דאס איז לא בשמים היא, דאס ניט א זאך ווי ס'איז געווען מיט פופציק יאר צוריק במדינה זו האט מען געדארפט איבערקערן א וועלט, איצטער אין משך פון די לעצטע עטליכע יאר האט זיך זענען שוין אלע געקומען לידי החלטה, רובם ככולם אז דער דאלאר בפני עצמו איז דאס ניט קיין מטרה בחיים, דאס איז מער ניט אן אמצעי צוליב עפעס א העכערע זאך, במילא אוועקלייגן און רחמנא ליצלן מקריב זיין דעם גאנצן קינד למולך פון דעם דאלאר כדי ער זאל אויפגעהאדעוועט ווערן, ער זאל האבן מערער דאלאר און זאל קענען צושרייבן נאך א זירא. נאך א נפש, נאך דעם עת וואס מעג דער פאטער גיט אים, מער ניט ווי א איין און איינציגע זאך, וואס דאס איז אין גשמיות הענינים, און דערנאך האדעוועט ער אים אין אזא מין אופן, ער זאל קענען צושרייבן פוסטע זאכן מצד עצמם, נאר מצד שיטת החושך מן עולם הזה איז דאס געמאכט געווארן אז מען שרייבט צו א נפש,

האט ער זיי וועגן דערויף ניט דערציילט, און דאס איז כאמור אז ליהודים דארף זיין ככתבם וכלשונם, וואס אט דעמאלט איז א זיכערע זאך אז דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב ופועלים פעולתם, וועט מען זיכער פועל זיין ביי א אידישן פאטער און ביי א אידישע מוטער אז מכאן ולהבא זאלן זיי מחנך זיין זייער קינד, אין אידישקייט אין א אידישן וועג, און אט דעמאלט נוסף על האמור וואס דאס וועט נוסיף זיין אין ברכת השם אויף די הצלחה פון דעם מבצע אויף ארויסנעמען און טון כל התלוי בכל אחד ואחת אחינו ואחיותינו בני ובנות ישראל מאחורי מסך הברזל וועט דאס אויכעט העלפן אין דעם ענין עיקרי. אפילו בערך פון די ענין האמור לפני זה, אז אידישע קינדער זאלן נתרבה ווערן, און וואס דאס איז כאמור דאס בדרך הטבע קען מען דאס אויפטון במשך זמן לא ארוך, און מיט אפלייגן אלע איבעריגע עסקים ווי וויכטיג זיי זאלן זיין על הצד, על כל פנים א משך פון עטליכע וואכן אדער אפאר חדשים און זיך מתרכז זיין און משתדל זיין מיט א שטורעם אז מען זאל פועל זיין ביי יעדער אידישן פאטער און מוטער אז זיי זאלן גלייך שיקן אפילו אין אמצע שנת הלימודים דער אינגעלע אדער דער מיידעלע אין א חינוך אין א חינוך פון א בית ספר וואו מען לערנט דארטן תורת השם. מיט יראת השם, מיט אהבת השם, וואס דאס איז אויכעט כולל ואהבת לרעך כמוך.